זשורנאל אדער צייטונג, היברו ניוס., איינע הייסט שטראפנוי, שטראפנוי, א רוסיש ווארט, און דאס צווייטע הייסט לאנדמאן, דער לאנדמאן, דאס איז מיר אויכעט אנגעקומען זייער שווער אויסצוגעפינען, וואס איז וואס, דער שטראפנוי האב איך שפעטער אויסגעפונען איז א ווערק פון אסיפ ראבינאוויטש וואס האט עס געשריבן אין רוסיש, א אידיש-רוסישער שרייבער. דאס איז וועגן די צייט פון די כאפערס, וואו קהל האט נישט געקענט צושטעלן די נויטיגע קוואטע און מ'האט גענומען דעם רב, ער איז געוועזן דער באשטראפטער, דער שטראפנוי. דאס האט דער היסטאריקער יאסט איבערגעזעצט אין דייטש. האט ביכנער גענומען יאסטס איבערזעצונג און האט עס גלייך איבערגעזעצט מיט אידישע אותיות און דאס איז די פראזע אונזערע די ערשטע. די צווייטע זאך, לאנדמאן איז געוועזן פון לעאפאלד קאמפערט דער בעמישער אידישער שרייבער, דאס איז געוועזן אין דייטש הייסט עס אם פפלוגע, דאס איז געווען די צייט ווען דער עסטרייכישער קעניג האט ערלויבט אידן באזעצן זיך אויף לאנד, און אזוי ווי ער איז געוועזן דער וועלכער האט געפרעדיגט אז אידן דארפן זיך נעמען צו ערד ארבעט, האט ער אנגעשריבן די מעשה ווי אזוי א איד פארט אריבער אין א דארף און ווערט א לאנד ארבעטער, און ס'איז אים שווער דער איבערגאנג פון שטאטישע פון שטאט ארבעט אין דארף ארבעט, און ווי זיין ווייב איז נישט גליקליך ווייל זי קען זיך נישט צופאסן און אזוי ווייטער. דאס האט מען אויכעט דא אפגעדרוקט. איך וויל אייך איצטערט דערציילן, דאס איז געווען נישט אריגינעלע לידער, איך וויל אייך דערציילן וועגן עטליכע אריגינעלע זאכן. צווישן די אלע לידער פון דעם קוואל וואס איך האב אייך דערציילט, איז דא א ליד וואס הייסט טאקע אונזערע לייט. דאָס ליד אונדזערע לױט איז אין די דאָזיקע ביכלעך, װאָס בלוך האָט אַרױסגעגעבן אין בערלין און שפּעטער דאָ אין סינסינעטי, װען ראַבײַ מאיר װײַז האָט אים אַריבערגענומען, איז אין דאָרטן אין די ביכלעך זײַנען דאָ דרײַ פֿערזן.

דאס איז איינער פון אונזערע לייט. און די לעצטע צוגעשריבן דא אין אמעריקע, וואס איז איינער פון אונזערע לייט? דער שפארן זאמעלט יעדן צייט. דאך וואס דען פארשריט גילט דער וועלט, דאן טאלער פיר איינען פעני העלט. דאס הייסט צוליב ציוויליזאציע. צוליב פארשריט וועט ער האלטן א דאלער פונקט ווי א פעני, ס'וועט ביי אים האבן א ווערט. דער טאלער און די פעני, דאס זענען שוין אמעריקאנער פראדוקטן. ביים שולנבוי זיך ניט פארשפעטעט, ווען מען בויט א שול פארשפעטיגט ער זיך נישט. און ניכט ערשט פראגט ווער דארין בעטעט, ער פרעגט נישט ווער דאוונט דארטן צי א רעפארמירטער צי נישט א רעפארמירטער. צום האספיטאל, דאס איז אויכעט דייטשישע אידן זענען געוועזן די וועלכע האבן געבויט אונזערע אינסטיטוציעס, צום האספיטאל אויך טרעגט ער ביי, און פרעגט ניכט ערסט ווער קראנק דארין זיי, דער וואל צור ליב זעלבסט מעסן שייט דער איזט איינער פון אונזערע לייט, דאס איז שוין געשריבן דא אין אמעריקע, אבער ס'איז דא איינער א איד וועלכער הייסט ר' מאיר ראבינאוויטש, איך וויל אייך נישט דערציילן איצט פארוואס ס'איז דא די השערה מיינע און אויכעט קלמן מארמור וועלכער האט זיך אסאך אפגעגעבן מיט די דאזיגע פראבלעמען, אז ס'איז דא דאס ערשטע אריגינעלע ליד איז דא שוין אמעריקאנא, פונקט ווי אין די פערזן איז שוין דא אמעריקאנא, אמעריקאנע סצענע, אזוי איז אין דעם ערשטן ליד דא אויכעט אן אמעריקאנער סצענע. דאס איז איינער. א סופר, ר' מאיר ראבינאוויטש זיין ליד איז א קריטיק, אן אנפאל אויף די רעפארמירטע אידן. איר קענט זיך פארשטעלן ווי רעפארמירטע אידן האבן אויסגעזען פאר א אידן וואס איז געקומען פון ווילנע, נארוואס געקומען, געוועזן דא א יאר, אן ארטאדאקסישער איד וואס האט געהערט צו דער כלי קודש, צום קרייז פון כלי קודש, קענט איר זיך פארשטעלן ווי אזוי די רעפארמירטע האבן אים אויסגעזען? אין אמעריקע איז די ערשטע רעפארמירטע שול וואס איז געוועזן, וואס איז אויפגעקומען, איז געוועזן אין טשארלסטאן, סאוט קאראליינע אין אַכצן פֿיר און צוואַנציק, דאס האט געהייסן, די שול האט געהייסן בית אלוהים. אבער זי איז נישט געווען קיין רעפארמירטע שול ווען זי איז אויפגעקומען, זי איז געוועזן א שפאניש פארטוגעזישע שול מיט אסאך מיטגלידער אשכנזישע, און אין אַכצן איין און פֿערציק איז פארגעקומען דארטן א שפאלטונג אין שול, און די שול איז געבליבן א רעפארמירטע עד היום הזה. אבער די ערשטע רעפארמירטע שול וואס מען האט לכתחילה געבויט ווי א רעפארמירטע שול איז געוועזן די מאונט סיני שול אין באלטימאר אין אַכצן צוויי און פֿערציק. אבער אין אַכצן זיבעציק זענען שוין געווען גענוג שולן אז רבי מאיר ווייס האט פארטראכט אז מען דארף רופן א קאנפערענץ פון די אלע שולן. א צוזאמענפאר, און דאס ליד לאכט אפ פון דעם צוזאמענפאר. אייך איז באקאנט א ליד, א חסידישע מעלאדיע, און וואס ענדיגט זיך און און מען הוליעט, מען טרינקט בראנפן, און מען הוליעט און מען טאנצט א כאראוואד. דאס איז געשריבן אויף דער דאזיגער מעלאדיע. ברודער! ברודער! דאס ליד הייסט צוריקרייזע פון די סינסינעטי רבנים פארזאמלונג. ברודער! ברודער! לאז מיך נאר אריין! לאז מיך נאר אריין! ווער ביסטו? ווער ביסטו? קענסטו דען נישט רבי מאיר אן גאט דיין ברודער? רבי מאיר ווייס איז אין קלאמערן שטייט אנגעשריבן אן גאט.

אך ברודער, נישט גוט, גאנץ שלעכט. נישט געזארגט. וויר ווערדן זיך העלפן. ווען די רבנים לעבן ווערדן ווידער אין סינסינעטי צוזאמען קומען. צוזאמען קומען ווערדן זיי טרינקען, איין טרינק בראנדוויין, איין טרינק בראנדוויין. ווערדן זיי טרינקען אקוויא, אקוויא, און שפיריטוס, און שפיריטוס. דאס איז די פאראדיע אויף די רעפארמירטע רבנים. דאס איז דאס סאמע ערשטע פולע אריגינעלע ליד, מן הסתם האט עס געשריבן רבי מאיר ראבינאוויטש. איצטער לאמיר נאך די אלע לידער וואס איך האב אייך דערציילט, וויל איך אייך דערציילן בלויז צוויי שטריכן געבן, די שטריכן וועל איך פאנאנדערוויקלען אין מיינע ווייטערדיגע לעקציעס. אין אַכצן זעקס און אַכציק. האט זיך באוויזן מאריס ראזענפעלד. אין די לידער וואס מאריס ראזענפעלד האט דאס ערשטע מאל געדרוקט, זעט מען שוין דעם צוקונפטיגן מאריס ראזענפעלדן. זיי שטייען, די לידער, אסאך העכער. ווי אָט אָ די אַלע זאַכן, וואָס איך האָב אייך היינט דערציילט וועגן זיי. אָבער דריי יאָר שפּעטער איז געקומען אַ ליד, דאָס ערשטע ליד, און אפשר דאָס צווייטע ליד, פון דוד עדלשטאַטן, אַלע מיינען, אַז דאָס איז געווען זיין לעצט ליד. אבער דאס איז נישט אמת ווייל אלע ראמאנטיזירן דאס ליד, און דאס ליד האט אויפגעטרייסלט אלעמען, עלעקטריפיצירט. דאס ליד הייבט זיך אן מיט די ווערטער, אָ גוטער פריינד, ווען איך וועל שטארבן, טראגט צו מיין קבר די רויטע פאן. די פרייע פאן מיט די רויטע פארבן. באשפריצט מיט בלוט פון ארבעטסמאן, דאס ליד האט אבסאלוט רעוואלוציאניזירט, עלעקטריפיצירט דעם גאנצן עולם. דער עולם אין די שוויץ פאבריקן האט דערהערט א שטים, די אייגענע שטים, יעדער איינער האט דאס איז זיין שטים נאר ער האט עס נישט געקענט זינגען, איז געקומען א רוסישער אינטעליגענט וואס האט נישט געקענט קיין אידיש, ער האט נישט געוואוסט דעם אונטערשיד צווישן א ג' און א ז', און אז ער האט געדארפט אנשרייבן א העברעאיש ווארט איז עס אנגעקומען מיט טעם טויט און ער פלעגט עס צוהרג'נען סייווי. ער האט עלעקטריפיצירט דעם עולם. פון וואנעט האט זיך דאס גענומען? מיין ענטפער איז אזא. די עמיגראציע ביז אַכצן נײַן און אַכציק איז געוועזן אזא עמיגראציע וואס מיר האבן וועגן איר פארגעסן. פארשטייט זיך עס זענען געוועזן יחידים, וואונדערליכע מענטשן, פיינע מענטשן, אבער דער ערב רב וואס איז געוועזן איז געוועזן, זאל איך אייך דערציילן ווער איז אמאל געפארן קיין אמעריקע? געדענקט איר נישט וואס מען פלעגט זאגן אינדערהיים אין אמעריקע פארט אוועק? א זשוליק! א גנב! אן אונטערצינדער! א פערד גנב! א ליוועראנט! ווער פארט אין אמעריקע? עס קען זיין אז דאס איז געוועזן נישט די פיינע יחידים, נאר דאס זענען געוועזן די דורכשניטליכע מענטשן, ווייל די עמיגראציע, די אונזערע, די עמיגראציע וואס איז געקומען נאך אַכצן איין און אַכציק וואס איז געגאנגען כוואליעסווייז ביז מען האט געשלאסן די טירן פון אמעריקע, די עמיגראציע האט דא געשאפן דאס מיט וואס מיר אלע אידן שטאלצירן דא אין אמעריקע, דער מזרח אייראפעאישער איד וואס איז געלאפן נישט דערפאר ווייל ער האט באנקראטירט, נישט דערפאר ווייל ער האט אונטערגעצונדן א שטאל מיט פערד, נישט דערפאר ווייל ער האט געהאנדלט מיט וואלן, מיר זענען געלאפן פון פאגראמען, מיר זענען געלאפן פון פאליטישע ארעסטן, מיר זענען געלאפן פון אלע נגישות'ן, מיר האבן דא געשאפן אלץ, מיר האבן דא געשאפן די ליטעראטור, יענע האבן נישט געשאפן די ליטעראטור, אזוי אז מיר האבן דא באמת צוויי אנהייבן פון דער אידישע ליטעראטור. איינע פון א פריערדיגע עמיגראציע וואס ביכנער האט זיי געדארפט צושטעלן אט אזעלכע זאכן, און די צווייטע איז געוועזן אונזערע עמיגראציע, די וואס האט זיך אנגעהויבן מיט עדלשטאטן, מיט ווינטשעווסקען, מיט יהואש'ן, מיט ליעסינען, דאס איז אונזערע. מיר זענען געגאנגען פון שטאפל צו שטאפל, פון מדריגה צו מדריגה. און אויב איר ווילט וויסן צי איך מאך א טעות צי נישט, האב איך א ראיה. דריי פיר יאר נאכדעם ווי ס'האבן זיך באוויזן די ערשטע לידער וואס איך האב אייך דערציילט, איז געקומען א פאעט, יעקב צבי סאבעל, א איד, א געוועזענער רב, א איד א משכיל, א תלמיד חכם, און צווישן זיינע ווערק האט ער א פאעמע וואס הייסט דער פאלנישער תלמיד חכם אין אמעריקע. אין דעם ווערק ווען איר נעמט עס פאנאנדער שורה נאך שורה זעט איר אז ער דערציילט אין יענע פאעמע וועגן די אידן אין אמעריקע וואס ער האט געטראפן אין די זיבעציגער יארן פאר דער גרויסער מאסן עמיגראציע דערציילט ער דאס וואס איך האב אייך נארוואס געזאגט וועגן יענער עמיגראציע. ער האט דערציילט ווי עס האבן אויסגעזען די אידן אין די פאראיינען. ער האט דערציילט ווי מיט וואס אידן האבן געשטאלצירט. און ווען איר לייענט סובל'ן, הגם קיין גרויסער דיכטער איז ער נישט געוועזן אבער עס איז פארט געוועזן דער ערשטער וואס האט ארויסגעגעבן דאס ערשטע ביכל דא, דאס אידישע ביכל,

לעקציעס, איך האף אז די וואס ווילן זיך פארשרייבן וועלן דאס טון גלייך יעצט, איך גלייב אז אימיצער גיבט זיך אפ דערמיט, יא, און די וואס, ווי איך האב געזאגט פריער, די וואס קענען נישט בייוואוינען אלע לעקציעס, קענען באזוכן איינציגע. כ'וויל אויך ביי דער געלעגנהייט. כאטש חבר מינקאוו האט זיך מיט מיר שטארק געדונגען, אבער איך וועל אים נישט פאלגן. איר ווייסט אז דאס לעצטע בוך פון חבר מינקאוו איז וועגן זעקס אידישע קריטיקער. איר וועט אפשר ווידער אמאל נישט גלויבן, ווייל אזעלכע זאכן גלויבן זיך היינט נישט. דאס בוך איז ארויסגעגעבן געווארן אין ארגענטינע און מען האט עס שוין אינגאנצן אויספארקויפט, ס'איז שוין מער נישטא. איז וועט איר דאך מיינען אז איך רעקאמענדיר אייך איר זאלט כאפן א מציאה ווען איך וועל אייך זאגן אז אין ביבליאטעק דא אין ראמ'ס אפיס געפינט זיך זעקס ביכער פון אט דער אויסגאבע, און וכל הקודם זכה, די וואס ווילן זיך צוהיילן וועלן האבן א בוך וועלכע איז שוין אויספארקויפט. נו, איך גלייב אז דאס איז אלץ, און איצטער א גוטע נאכט אלעמען.
זייער חשוב'ע פארזאמלטע. די ערשטע פֿופֿצן יאר פון דער אידישער ליטעראטור אין אמעריקע קען מען באטראכטן ווי די פארמאטיווע יארן. אין אַכצן זעקס און אַכציק האבן זיך באוויזן מאריס ראזענפעלד'ס ערשטע לידער, זיי האבן זיך אונטערשיידט פון די לידער פון אנדערע פאעטן פון יענער צייט דערמיט וואס מען פילט שוין א געוויסע גבורה אין די דאזיגע לידער, א כאראקטעריסטיק וואס שפעטער האט זיך עס פאנאנדערגעוויקלט זייער שטארק אין מאריס ראזנפעלד'ס לידער. און אייגענטליך דארף זיך אנהייבן די אידישע ליטעראטור, די קינסטלערישע, מיטן סאציאלן מאטיוו, אבער עס איז פאראן אויכעט א פארגייער, דאס איז מאריס ווינטשעווסקי. ער איז דאמאלס נאך נישט געווען אין אמעריקע, ער האט געוואוינט דאמאלס אין לאנדאן, ער איז ערשט אין די ניינציגער יארן געקומען קיין אמעריקע, אבער אין יענע צייטן איז לאנדאן און ניו יארק געוועזן כמעט איינס אין דער אנטוויקלונג אט פון דעם דאזיגן סאציאלן מאטיוו. לאנדאן איז געוועזן ווי א מין פירהויז. קיין אמעריקע, און די מאטיוון וואס האבן זיך פאנאנדערגעוויקלט דא, איז פריער זענען זיי אויפגעקומען אין לאנדאן דורך ווינטשעווסקען. ווינטשעווסקי אליין איז געווען און ער איז געבליבן זייער שטארק אונטערגעשאצט. עס זענען דא סיבות פארוואס, ריין פסיכאלאגישע. ווינטשעווסקי האט באיינפלוסט די גאנצע סאציאלע ליטעראטור און באזונדערס די סאציאלע דיכטונג אין אמעריקע. מיינע פריינד, אונז זענען באקאנט. די נעמען בלויז ווינטשעווסקי, ראזענפעלד, עדלשטאט, באוושאווער, ווען מען רעדט וועגן די סאציאלע פאעטן. דער אמת אבער איז אז ס'האבן געשריבן זיכער אריבער הונדערט מענטשן. פון זיי זענען געוועזן זיכער א צוואנציג גוטע פאעטן. איך וועל דערמאנען זייערע נעמען שפעטער. אבער די אלע הונדערט אדער צווישן הונדערט און הונדערט און פופציג מענטשן וואס האבן געשריבן לידער זענען אלע געווען אונטערן איינפלוס פריער פון ווינטשעווסקען און שפעטער פון ראזענפעלדן און עדלשטאטן. ווינטשעווסקי אז איר עט נעמען זיין ליד דעם צווייטן טייל וועגן לאסאלן וועט איר גלייך דערקענען דעם איינפלוס אויף רייזענען.

געוויסע לידער פון געוויסע פאעטן זעט מען דעם איינפלוס זייער קלאר. אזוי אז ווינטשעווסקי האט געשפילט אסאך א גרעסערע ראלע ווי מיר שטעלן זיך פאר. די דאזיגע אלע סאציאלע דיכטער, אז מען באקענט זיך מיט זיי, פארשטייט מען אז דאס איז געוועזן א גאנצע ריכטונג, א גאנצע שולע, און די דאזיגע ריכטונג האט נישט געטראכט וועגן אויסארבעטן געוויסע מאטיוון אדער געוויסע מעטאדן, אבער איצט ווען מיר באטראכטן דאס זעען מיר אז עס זענען געוועזן באשטימטע מעטאדן, א באשטימטער סטיל און באשטימטע מאטיוון. אדער איידער אבער איידער איך גיי דעם צו וויל איך ערקלערן אייך ווער זענען געוועזן די סאציאלע פאעטן? פון וואנעט קומען זיי? די סאציאלע פאעטן זענען געוועזן פריער ווי אלץ רוסישע אינטעליגענטן מיטן אויסנאם אפשר פון קייזערן און אפשר פון באוושאווערן וואס האבן געהאט געקראגן א טראדיציאנעלע אידישע ערציאונג זענען זיי אלע געוועזן רוסיש רעדנדיגע. זיי זענען געוועזן אמאליגע גימנאזיסטן, עקסטערנעס, פאלקס אינטעליגענטן, און כדי אייך צו געבן א בילד,

און די מוטער, אויב איך מאך נישט קיין טעות, האט געהייסן יעקאטערינא פיאדאראוונא. פון וואנעט קומען אזעלכע נעמען? לויט דער טראדיציע פון דער עדלשטאט'ס משפחה, האט דער פאטער זייערער נישט געוואוסט גענוי פון וואנעט ער שטאמט. ער האט געהערט צו די אינגלעך וועלכע מ'האט געכאפט. אין די תקופה פון די קאנטאניסטן, מ'האט אים אוועק געפירט אין טיף רוסלאנד, ער האט געדינט פֿינף און צוואַנציק יאר נאכדעם ווי ער איז געווארן דערוואקסן, און ווען ער איז געבליבן אין די שטאט מן הסתם וואו ער האט אויסגעדינט, האט ער געקראגן א רעכט צו זיין א אידישער א פאליציסט, און דאס איז געוועזן פון די ווייניג אידישע פאליציסטן אין רוסלאנד, א גארדאוואוי. אזוי ווי ער האט נישט געוואוסט דעם נאמען פון זיין טאטן האט מען אים גערופן איוואנאוויטש, מייסי איוואנאוויטש, אז ער האט געהייסן משה דאס האט ער געוואוסט. דער פאטער איז געוועזן א רוסיש רעדנדיגער. די מוטער האט אויכעט געשטאמט פון אזא משפחה. איידלשטאט אליין האט ניט געקענט קיין יידיש גוט. אין קאלוגא, וואו ער איז געבארן געווארן, איז דורך געפארן אמאל א מלמד, שפעטער איז געווען נאך א מלמד, זיי האבן זיך לאנג נישט געהאלטן, אפאר וואכן, ווייל עס זענען נישט געווען גענוג משפחות אויסצוהאלטן א מלמד, האט ער זיך אויסגעלערנט די אידישע אזבוקה ווי דאס האט געהייסן ביי אים, אבער ער האט עס פארגעסן. ווען ער איז געווען אין סינסינעטי. איז דארטן האט ער זיך געטראפן מיט א אידישן פאעט דוד גרינבערג וועלכער האט געשריבן אונטער דעם נאמען דוד בן ישי, און דער אלטער גרינבערג האט אים אויסגעלערנט נאכאמאל אידיש. איידלשטאטן איז געוועזן שווער צו שרייבן אידיש, זיינע אותיות זיינען געווען אזעלכע גרויסע, דיקע, דעם אונטערשייד צווישן א ת' און א ס' איז געווען אביסעלע שווערליך פאר אים, א ג' מיט א ז' און נאך אזעלכע אותיות. און ווען מען באטראכט אז ער האט געשאפן זייער גרויסע ווערטן, נישט בלויז פיאנערישע, נאר אמת'דיגע פאעטישע ווערטן אין אידיש, איז באמת א חידוש ווי אזוי דער דאזיגע מענטש האט עס באַוויזן. איך גלויב אז דאס האט זיך גענומען דערפון ווייל ער איז געוועזן זייער א שטארקער טאלאנט, אדער ווי מען פלעגט עס רופן א שארפער טאלאנט. די אנדערע זענען נישט געוועזן אזוי עקסטרעם אפגעפרעמדט ווי איידלשטאט, דאך זענען זיי געוועזן אפגעפרעמדטע יונגעלייט. די דאזיגע יונגעלייט, זיי זענען געקומען צו פארן דא, און דא זענען זיי אוועק אין פאלק. זיי זענען געוועזן אנגעשטעקט מיט די געדאנקען פון די רוסישע נאראדניקעס גיין אין פאלק, און ווען עדלשטאט האט אין די שעפער, אין די שוויץ פאבריקן געהערט אידיש האט ער געמיינט א דאס איז די ריכטיגע שפראך. און ער האט זיך אזוי אויסגעלערנט אידיש ווי מ'האט גערעדט אין די שוויץ פאבריקן, און אייכעט די ליטעראטור פון יענער צייט האט אייכעט געהאט די אידיאמאטיק וואס ער האט איבערגענומען. גראמען האט ער זיך געלערנט ביי ווינטשעווסקין. דאס האט אים געפעלט, ווי אזוי צו גראמען אין אידיש. דאס האט אים געלערנט ווינטשעווסקי. די דאזיגע סאציאלע פאעטן זענען נישט קיין אפגעזונדערטע טייל ווייל די פראזע אין די ניינציגער יארן, אנגעהייבן מיט ליבינען און מיט קאברינען, איז אויכעט געוועזן סאציאל. אויך די דראמע פון יעקב גארדינען איז געוועזן סאציאל. אויך די קריטיק, אנהייבנדיג פון אייב קאהאנען, דורך בודיאנאוון און אנדערע, איז געוועזן סאציאל. און וועגן דער פובליציסטיק איז אפגערעדט אז זי איז געוועזן אינגאנצן סאציאל. אזוי אז דער סאציאלער מאטיוו האט איבערגענומען אלע געביטן אין דער ליטעראטור, און ער האט פארפלייצט כמעט די גאנצע אידישע ליטעראטור. דערפאר איז געבליבן א געפיל ביי אלעמען, אן איינדרוק, אז די גאנצע ליטעראטור פון די אכציגער ניינציגער יארן איז געווען א סאציאלע. דאס איז על פי רוב אמת, אבער עס איז געוועזן אויכעט א נאציאנאלער שטראם, זייער א אינטערעסאנטער. דער נאציאנאלער שטראם, דאס איז אינגאנצן א פעלד וואס איז נאך נישט אויסגעפארשט, נישט באארבעט. איך אליין האב זייער אסאך מאטעריאלן וועגן דעם, און איך ארבעט אויף דעם, און אלעמאל געפין איך אויס נייע און נייע זאכן. פון וואנעט, פארוואס איז געוועזן אזא פארפלייצונג פון דעם סאציאלן מאטיוו? ערשטנס. על פי רוב איז דער איינפלוס געגאנגען פון די גרופע עם עולם, זיי זענען געוועזן ראדיקאל געשטימט, סאציאליסטיש געשטימט, דאס איז געוועזן די ערשטע סיבה. די צווייטע סיבה איז געוועזן די אמעריקאנער עמיגראנטישע ווירקליכקייט, זיי זענען אלע אריינגעפאלן אין די שוויץ פאבריקן. אזוי איז געוועזן מיט דעם סטודענט פון ריגער פאליטעכניקום, אזוי איז געוועזן פון, מיט דעם סטודענט פון א אוניווערסיטעט, מיט א גימנאזיסט, מיט אן עקסטערן, זיי זיינען אלע אוועק אין די שוויץ פאבריקן. און אין די שוויץ פאבריקן, ארבעטנדיג צו פערצן זעכצן שעה א טאג, און אויכעט זייענדיג אין א פרעמדע ווילדע ניט איינגעסטאלירטע סביבה, איז דאס געווארן א מוז כמעט, צו זעהן פארבעסערן זייער עקאנאמישע מצב, דערצו נאך האבן זיי געהאט פריערדיגע סאציאליסטישע ראדיקאלע געדאנקען, מחשבות, און דערצו האבן זיי נאך געהאט א גלויבן אז די רעוואלוציע וועט גלייך קומען, עס איז א פראגע פון וואכן, פון חדשים. שפעטער האט מען אנגעהויבן באשולדיגן איינער דעם צווייטן. די אנארכיסטן צום ביישפיל האבן געטענה'ט אז די סאציאלע רעוואלוציע וואלט שוין פון לאנג געקומען נאר די סאציאל דעמאקראטן דערלאזן נישט ווייל זיי גייען מיט, מיט לאנגזאמע טריט און אזוי האט מען געווארפן באשולדיגונגען איינער אויף דעם צווייטן אז זיי האבן אליין באטראכט אז די אינטעליגענץ מוז אוועקגעבן דאס גאנצע לעבן כדי באפרייען דאס פאלק. מאסן האט דאמאלס געהייסן דאס פאלק. און פארשטייט זיך ביי זיי איז עס געוועזן אן אימפעראטיוו, א מוז, א געוואלדיגע קראפט וואס האט זיי געטריבן דערצו. און דאס האט אין זיי אויכעט אויסגעארבעט אן עטישן פרינציפ. אז א דיכטער מוז דינען דער רעוואלוציע, דאס איז שוין געוועזן דער מאראלישער אימפעראטיוו. זיי אליין זענען געוועזן אזוי אידעאליסטיש און אזוי שטארק גלויביג אין דעם, אז זיי האבן זיך נישט געקענט פארשטעלן, אז א דיכטער איז אן אויסדערוועלטער מענטש, און באמת האבן זיי נישט געליטן פון דעם שארפן עגאצענטריזם פון וועלכן עס האבן אנגעהויבן ליידן די שפעטערדיגע אינדיווידואליסטישע דיכטער. זיי האבן זיך באטראכט ווי דינער פון דער רעוואלוציע. אין זייערע געדאנקען איז געוועזן פאנאנדערגעטיילט די ארבעט. דער ארבעטער פירער און דער אגיטאטאר דארף העלפן ארגאניזירן די אונטערדריקטע, און די וואס לייענען די זכרונות פון יוסף שלאסבערגן, וואו ער דערציילט וועגן די ערשטע טריט פון דער אידישער ארבעטער באוועגונג, וועלן זיך גלייך אנשלאגן אין דער פראבלעם, אז ס'איז געווען גוואלדיג שווער צו ארגאניזירן די אידישע מאסן. ארגאניזירן א שול איז געווען גרינג, ווייל עס איז געווען א טראדיציע, אבער ארגאניזירן א יוניאן איז נישט געוועזן קיין שום טראדיציע. א יוניאן האט מען בלויז געדארפט ארגאניזירן כדי צו געווינען א געוויסן סטרייק, כדי צו געווינען א געוויסע פארבעסערונג, אן עקאנאמישע. אבער אין דעם מאמענט אז מ'האט עס געוואונען איז די יוניאן זיך פאנאנדערגעפאלן. האט מען געדארפט נאכאמאל אנהייבן בויען פונסניי. און דאס איז געוועזן די טראגעדיע פון די ערשטע טריט אין דער ארבעטער באוועגונג. אזוי אז דער אגיטאטאר און דער ארבעטער פירער האט געהאט א געוואלדיגע ארבעט אויף זיך. דער פובליציסט און דער אלגעמיינער שרייבער האט געדארפט אויפקלערן דעם עולם, ער האט געדארפט אפעלירן צו זיין קאפ, ער האט אים געדארפט עפענען די אויגן, אבער דער פאעט, ער האט געדארפט עפענען דאס הארץ פון יעדן איינעם. אזוי אז דער פאעט האט געדארפט ווירקן עמאציאנעל. און דא ליגט די סיבה פארוואס די פאעטן אין יענער תקופה האבן געווירקט אסאך מער ווי די אנדערע, ווייל טעארעטישע פלפולים איז געוועזן שווער פאר דעם אידישן מאסאוון מענטשן. אבער א ליד וואס אפעלירט, וואס רעדט גלייך צום הארצן, דאס האבן זיי אויפגעכאפט. דערפאר האבן זיי אזוי אויפגעכאפט עדלשטאטן. ווייל ער האט גלייך דירעקט גערעדט צו זיי. דאס האט אויכעט געווירקט אויפן מעטאד דער מעטאד זייערער איז געוועזן א רעאליסטישער, מיט איין אויסנאם וואס איך וועל שפעטער דערמאנען ביי עדעלשטאטן. דער מעטאד דער רעאליסטישער האט געמיינט רעדן דירעקט, גלייך, אן פליטערלעך, דערציילן די זאך גלייך. דער רעאליסטישער מעטאד האט אויכעט אויסגעארבעט באשטימטע. רעאליסטישע מאטיוון, אחוץ איין מאטיוו, א ראמאנטישן, וועגן וועלכן איך וועל שפעטער רעדן. ווען מע ארבעט איבער די ווערק פון די סאציאלע פאעטן, איך ווייס אז איך האב אזוי געפילט, האב איך דערזען פאר זיך א מאדנע זאך, און די ערשטע צייט האב איך נישט געהאט קיין ערקלערונג פאר דעם, שפעטער איז דאס מיר געווארן קלערער ווען איך בין אוועק טיפער אין דער אידישער ארבעטער באוועגונג, אין דעם ארבעטער קולטור שטייגער און אין דעם גאנצן מאסן לעבן. אט וועל איך אייך דערציילן וואס פאר א פראבלעם אויף וואס פאר א פראבלעם איך האב זיך אנגעשלאגן. געווען א פאעט יצחק זעלין. אין אַכצן זיבן און נײַנציק, נאכדעם ווי ער האט געשריבן עטליכע יאר, מן הסתם א יאר פיר פינף, איז ער אינגאנצן אנטשוויגן געווארן און פארשוואונדן לעולם ועד. ער האט געענדיגט מעדיצין אין, טאקע אין יענעם יאר אין אַכצן זיבן און נײַנציק, אין דעם אוניווערסיטעט אין באפעלא. געווארן א דאקטער און ער איז פארשוואונדן. איינער לאפוכאוו, דאס איז א פסעוודאנים פון איינעם קרעמער לאפוכאוו, איז אנטשוויגן געווארן אין אַכצן פֿינף און נײַנציק. אין די שפעטערדיגע יארן האבן זיך ווייטער באוויזן צוויי דריי לידער זיינע, פינף לידער. וויליאם קייזער, ביים סוף פון יארהונדערט, אויך פארשוואונדן. היימאן סטרונסקי, דאס איז א שוועסטער קינד פון דעם בארימטן פובליציסט וואס איז געשטארבן נישט לאנג צוריק פון די ניו יארקער טיימס, סימאן סטרונסקי. דער היימאן סטרונסקי איז אויכעט פארשוואונדן. אזוי איז געוועזן מיט מאטוועי ראם, זייער א אינטערעסאנטער פאעט, פארשוואונדן. וואס איז דאס? מענטשן האבן געשריבן, מענטשן האבן געהאט אידעאלן און נישט געווארן. נאך ערגער איז געווארן די פראבלעם ווען איך האב אנגעהויבן פארצייכענען, און גיט א קוק וואס איך האב פארצייכנט, און נישט אלעמען האב איך דא פארצייכנט, איך גיב אייך בלויז עטליכע ביישפילן, ווייל דאס וואלט גענומען צופיל צייט. עדלשטאט איז געשטארבן נישט ליטעראריש, זיי זענען געשטארבן ליטעראריש, די וואס איך האב אויסגערעכנט. אבער עדלשטאט איז געשטארבן פיזיש, אוועק פון דער וועלט צו זעקס און צוואַנציק יאר אין קאלאראדא. באוושאווער צו אַכט און צוואַנציק יאר איז ער אוועק אין אן אנשטאלט פאר גייסטיג קראנקע, האט מען אים צוגענומען און ער איז געשטארבן דארטן פופצן יאר שפעטער, אבער פאר דער ליטעראטור איז ער שוין געוועזן טויט צו אַכט און צוואַנציק יאר. בנימין ראזענבלום.
האט געענדיגט ראטגערס אוניווערסיטעט, געווען א אינזשינער, א טאפאגראף, געארבעט אין די שטאט ברוקלין ווען מ'האט געשניטן דארטן די גאסן. ער איז געשטארבן צו נײַן און צוואַנציק יאר. נחום באבאד האט געענדיגט די יוניווערסיטי אוו ווערמאנט אין בורלינגטאן, מעדיצין, און געשטארבן צו איין און דרײַסיק יאר. חיים אלעקסאנדראוו, דער וואס האט אנגעשריבן דאס בארימטע בונדיסטישע ליד או ברידער מיר האבן געשלאסן אויף לעבן און טויט א פארבאנד מיר שטייען ווי בראווע גענאסן די פאנע די רויטע אין האנט א בארימט ליד, ער איז געשטארבן צו זיבן און דרײַסיק יאר. יצחק ריינגאלד, וועלכער איז געוועזן דער פרינץ פון דער אזוי גערופענער טעאטער פאעזיע. מ'האט זיך זייער אלעמאל גענעטיגט אין אים ווען מ'האט געדארפט שרייבן ליריקס, ווערטער, פאר פיעסן אין טעאטער, און ער איז געוועזן פאררעכנט פאר דעם גרעסטן פאעט אין שיקאגא, אין דער וועסט. ער איז געשטארבן צו דרײַסיק יאר. נעיטאן לעמפערט, דאס איז געוועזן א זייער אינטערעסאנטער פאליטישער פאעט. געשריבן סאטירעס אויף פאליטישע טעמעס, און איך גלייב נישט צו דאמאלס איז געוועזן אזא פלינקער און אזא שארפער און אזא פיינער פאעט ווי ער, ער איז געשטארבן צו דרײַ און צוואַנציק און א האלב יאר. פאר מיר איז דאס שטענדיג געוועזן א מאדנע ערשיינונג, וואס איז עס, אדער מ'איז געשטארבן ליטעראריש, אדער מ'איז געשטארבן פיזיש אזוי יונג. ווען מ'באקענט זיך מיט זייער לעבן. דערזעט מען א מאדנע זאך, זיי האבן געארבעט אין שוויץ פאבריקן, ביי קיינעם פון די פאעטן אין די ווייטערדיגע דורות איז נישט געוועזן אזא דורשט נאך לערנען ווי ביי זיי, אגב האבן זיי אלע פרעכטיג געקענט ענגליש. איר זעט דאך, האב איך אויסגערעכנט, דער האט געענדיגט מעדיצין, דער האט געענדיגט אויף אינזשענער, דער האט געענדיגט אדוואקאט און אזוי ווייטער. און דערצו נאך פלעגן זיי מוזן נעמען אן אקטיוון אנטייל אין דער ארבעטער באוועגונג. זייער אנטייל איז באשטאנען אין דעם וואס זיי פלעגן באזוכן זיצונגען, מיטינגען, פון פארשידענע קלובן, פון פארשידענע צווייגן, פון פארשידענע יוניאנס און פארליינען זייערע לידער. איצטער איז א מאדע דאכט זיך אז מען לאדט איין א זינגער וועלכער זאל זינגען. דאמאלסט האט מען אן א דעקלאמאציאן האט מען נישט געעפנט קיין זיצונג און דער דיכטער פלעגט דורכפירן די דאזיגע דעקלאמאציאן. ווען איך האב געזאגט דעקלאמאציאן מיינע טייערע פריינד האב איך געזען אז איר האט געשמייכלט. וויל איך טאקעש וועגן די דייטשמעריזמען עפעס זאגן. די דייטשמעריזמען מיינע טייערע פריינד האבן מיר קיינמאל ניט פארשטאנען. מיר האבן פון זיי געלאכט, און עס איז נישטא וואס צו לאכן. אז מען ארבעט זייער גענוי און מען גלידערט פאנאנדער זייערע לידער, און שפעטער דערוויסט מען זיך אז זיי האבן זייער פיין פאלקסטימליך גערעדט פערזענליך, דערוויסט מען זיך וועגן די דייטשמעריזם זייער א אינטערעסאנטע זאך, אז נישט אומזיסט האבן זיי זיך באנוצט אט מיט די דאזיגע דייטשמעריזמען, ווייל די דייטשמעריזמען האבן געהאט א באשטימטע פאעטישע פונקציע. ביי מאריס ראזענפעלדן איז דא א ליד, איינע פון די ערשטע און שענסטע נאטור לידער אין אידיש, ער באשרייבט אזוי ווי ער האט געשטאמט פון פישערס, א דינער שאטן. ציטערט אויף דער באקשא, דאס איז די טייכן סוואלק פון וואנעט ער איז געקומען, די זילבער בערדיגע פישערס פארן, ס'איז א שיין בילד, די זילבער בערדיגע פישערס פארן אויף אירע דראבנע אוונט-שטילע וועלן, דעם פאנג דעם נאכטיגן צו מאכן, עס קוקט. דער מאנד און איך. עס רודערן די וועסלעס אין דעם וואסער. דער נעץ ער פאלט אלס טיף און טיפער. קרישטאלענע שופן בליצן דורך דעם דונקל. א שיינע קינדער פון די פלוטן.

א יונג מיידל, געקומען פון א קליין שטעטל, האט זי געוואוסט וואס איז לבנה. די לבנה איז ארויס, ס'איז ליכטיג, מעגסט ארויסגיין אין גאס מחדש זיין די לבנה. אבער ווען זי האט דערהערט דאס ווארט מאנד, איז דאס געוועזן זייער א הויך פאעטיש ווארט. נישט זוך מיך דארט וואו פאנטאנען שפריצן, פאנטאנען. דאָס האָט זי קײנמאָל נישט געהערט. דער יונגערמאַן, דער יונגערמאַן האָט נישט צוגעזאָגט, אַז ער װעט זי נעמען, נאָר ער האָט איר געשװאָרן װאַרע ליבע. װאַרע, װאַרע ליבע איז מערער, װי איך על דיך נעמען, איך על מיט דיר חתונה האָבן. װאַרע ליבע! נימאַלס! איז געװעזן אַ גװאַלדיק שײן װאָרט. אזוי אז די אלע דייטשמעריזמען אין יענער צייט זיינען געוועזן נישט מער און נישט ווייניגער ווי זייער א הויכער לירישער שליסל. ווען מען הייבט זיך דאס אן צו פארשטיין, הייבט מען אן צו פארשטיין זייער פאעזיע מיטן היימאט.

מיט זייער גאנצע ליטערארישע לירישע אנגעזעטיקייט, זיי האבן געשאפן, נו, לאמיר זאגן פֿינף מאטיוון. דער ערשטער מאטיוו ביי זיי איז געוועזן דער מאטיוו פון נויט און מיטלייד. נויט און מיטלייד. האט געמיינט באשרייבן די נויט פון דעם אומגליקליכן מענטשן, און מיטלייד איז אויסדריקן די געפילן צו אים, צו דעם ליידנדיקן. דאס האט געשאפן די בארימטע טרערן פאעזיע. און דא קומען אריין די סענטימענטאלע לידער. דאס סאמע שענסטע פון די אלע לידער איז ווינטשעווסקיס, א ליד וואס איר קענט אלע, נאר איך וויל עס אייך דערמאנען, איך וועל עס דורכליינען אייך. דאס איז גוואלדיג סענטימענטאל, און פון דעם דאזיגן ליריש-סענטימענטאלן סאציאלן זשאנער איז דאס אפשר איינע פון די בעסטע לידער. אי א סאציאל ליד, אי א סענטימענטאל-ליריש ליד. דאס איז דאס ליד דריי שוועסטער. אין ענגלאנד איז דא א שטאט לעסטער, אין לאנדאן איז דא אזא סקווער, אין סקווער שטייען טעגליך דריי שוועסטער, די מיידלעך זיי קען ווער נישט ווער, די קלענסטע פארקויפט דארטן בלומען, די מיטלסטע בענדלעך צו שיך. און שפעט אין דער נאכט זעט מען קומען די עלטסטע וואס האנדלט מיט זיך. די יינגערע ביידע באטראכטן די עלטערע שוועסטער אן האס דען אַלע דרײַ מיידלעך פֿאַראַכטן די וועלט מיט דער שטאָט, מיט דער גאַס. דאָך שפּעט בײַ דער נאַכט, ווען זיי קומען צום נעסט, וואָס זיי רופֿן אַ היים, באַנעצן זיי בענדלעך און בלומען מיט טרערן, וואָס בלײַבן געהיים.

נאך דעם נויט און מיטלייד מאטיוו איז דאס ליד פון קאמף. איר קענט אונזער קערפער בלויז טייטן, אבער נישט אונזער הייליגן גייסט. אדער דאס בארימטע ליד ווינטשעווסקי'ס וויקלט פונאנדער די פאן די רויטע, און פארשטייט זיך, אין די קאמף לידער קומען אויכעט אריין אלע וועק לידער, רוף לידער. דער דריטער מאטיוו איז סאטירע. אין סאטירע, דאס האבן זיי שוין אפגעלאכט פון דעם שונא. און זיי האבן געהאט דריי שונאים. לויט די מחשבות פון יענער צייט זענען די דריי שונאים געוועזן דער קאפיטאל, די מלוכה וואס האלט אויף דעם קאפיטאל, און די ארגאניזירטע רעליגיע וואס שטיצט די מלוכה און שטיצט דעם קאפיטאל. די דאזיגע סאטירעס זענען אייך באקאנט, אבער אויך דא האט ווינטשעווסקי געווירקט אויף אלעמען. און דאס סאמע אינטערעסאנטסטע ליד איז א בעזים און א קער, דאס בארימטע ליד גענוג, איך וויל נישט פיטערן קיין ליידיגייער מער, גענוג פאר הארן ציטערן, א בעזים מיר אהער, ארויס מיין לארד, און אדלמאן, דו סוועטער דיקער בויך, דו מוסר זאגער, טאדלמאן, דו קיטלמאן, גיי אויך, קיטלמאן, דאס איז דער פריסטער. איך דארף נישט מער קיין מיטלמאן, דאס איז די מיטל קלאס, איך דארף נישט מער קיין מיטלמאן, א בעזים און א קער, קיין מיטלמאן, קיין טיטלמאן, קיין קיטלמאן נישט מער. דו עסט מיר אויף, דו פרעדיגער, וואס בלייבט פון סוועטער נאך? און דו מיין לאָרד, דו גנעדיקער, דיין טיטל איז מיין יאָך. דער לאָרד נעמט צו דאָס לאַנד פון מיר, דער פּרעדיקער שטימט צו, דער סוועטער שוויצט די האַנט ביי מיר, דאָך זאָג איך אייך, הערט צו! איך דאַרף נישט מער קיין פּרעדיגער, אַ בעזים און אַ קער! קיין פרעדיגער, קיין גנעדיגער, קיין ליידיגער נישט מער. איך האב דאס אייך געלייענט נישט צוליב דעם אינהאלט אזוי ווי צוליב דעם ריטעם. די דאזיגע ריטמען זיינען נישט געוועזן ענליך צו יענע ריטמען וואס בעוונותינו הרבים, זייט מיר מוחל חברים, וואס היינטיגע פאעטן זעצן זיך אוועק און זיי האבן א ריטעם איידער זיי האבן נאך דעם דאס ליד. דאס איז געקומען ווי אן אימפעראטיוו, ווי א מוז. דאס האט אים געשטויסן, און דאס פייער פון דעם ליד האט געשאפן דעם ריטעם. אזוי אז זיי האבן זיך נישט אפגעגעבן קיין חשבון פון פארמען, און דאך האבן זיי געשאפן געוואלדיגע פארמען און פארשיידענע, לויט די מאטיוון זייערע. אינטערעסאנט איז אז עדעלשטאט האט געזאגט, ווי שעמט איר זיך נישט רעדן וועגן פארם פון לידער ווען עס גיסט זיך ארבעטער בלוט אין די גאסן? און דאס איז דאס האט ער געמיינט וועגן דעם שיינעם מאי און וועגן דער שיינער מוזע. דאס וועלן מיר איבערלאזן אויף מארגנדיגן טאג נאך דער רעוואלוציע. אבער איצט, א בעזים און א קער, דאס איז געוועזן דער הויפט, די הויפט קראפט וואס האט געשאפן די דאזיגע פארם. דער פערטער מאטיוו איז געוועזן די סאציאלע ליריק. זי האט שוין געהאט אין זיך עלעמענטן. וואו דער דיכטער פלעגט שוין רעדן אינטימערע זאכן. איינע פון די סאציאלע ליריקס איז באוושאווערס, ווי א ביישפיל וועל איך עס נעמען, א גוטע, גוטע פריינדין מיין, ווי ליבסטו מיך אן שיר, דו לאזט מיך נימאלס. איינזאם זיין, ביסט שטענדיג נאר מיט מיר. דו גייסט מיר נאך באגלייטנדיג. ווען קלאר די זאנע שטראלט דיין טוך אויף מיר פארשפרייטנדיג, ווען שניי און רעגן פאלט, דיין שווארצן שלייער פלאטערן זע איך אויף יעדן הויז,

אומארמסט מיך מיט ליידנשאפט, מיין קאפ רוט אויף דיין שויס, און האסטו נישט צו רעדן קראפט, דיין קוש איז אבער הייס, דו זינגסט מיר שטיל, מיין טייערע, א טרויער ליד אן סוף, און זינגסט דו ווען א נייערע זי הער איך נישט איך שלאף איך האב קיין פריינט קיין גרעסערע ווי דו אין נויט און פיין קיין טרייסטערן קיין בעסערע או מעלאנכאליע מיין איר לייענט דאס ליד מיינט איר די גאנצע צייט אז ער רעדט צו א פרוי? ניין, דאס רעדט ער צו זיין מעלאנכאליע. דא און דארטן גייט דורך א שורה א סאציאלע וואו די פריינד וואס מאטערן זיך אום ברויט א שטיקל בלויז. דאס איז די סאציאלע ליריק. וואס זעט אויס כמעט ווי פערזענליך, אבער דער הינטערגרונד און דער סאמער קערן איז א ריין סאציאלער. ביי אים איז מעלאנכאליע, ביי באוושאווערן, געוועזן אן אקטועלע פראבלעם. דער פאקט איז אז צו אַכט און צוואַנציק יאר האט מען אים אוועקגעפירט אין א אנשטאלט פאר גייסטיג קראנקע, דער פיפטער מאטיוו איז שוין נישט קיין רעאליסטישער אינגאנצן. דעם פיפטן מאטיוו האט אריינגעבראכט עדלשטאט. דאס איז שוין א מאטיוו א ראמאנטישער.

אז די גאנצע נאטור נעמט אנטייל אין דער גרויסער מיסטעריע, און אין דעם מאטעריעלן לעבן שפיגלט זיך דאס אפ אין די ליידן פון פאלק אונטער דעם קאפיטאליזם. און דא, ביי עדלשטאטן, אין דער סאציאלער מיסטעריע, קומט אלעמאל ארויס א טאן וועגן קרבן. וועגן מארטירערשאפט. דער קרבן מאטיוו פון דעם בלאסן זינגער און דער דאזיגער מאטיוו.